און שמואל גייט ארויס מיט שאול ער גייט ארויס פון שטאט, און שמואל האט געוואלט מאכן זיכער אז דאס מעשה וואס ער גייט יעצט טון גייט זיין אינגאנצן ביחוד, האט ער געזאגט ס'איז געווען דער נער וואס איז געקומען מיט שאול, ער זאגט ער זאל גיין אביסל פארנט, און איז געבליבן זיין אליינס, און שמואל האט געזאגט עמוד כהיום דו שטעל דיך דא ואשמיעך את דבר אלהים איך גיי דיר זאגן וואס דער אייבערשטער האט מיר געזאגט, וואס האט ער געטון? גענומען א פך שמן, עס אויסגעגאסן אויף זיין קאפ, און ער האט אים געזאגט, קוק, דער אייבערשטער האט דיך מושח געווען, דו זאלסט זיין על נחלתו לנגיד, זיין א נגיד, א מלך אויף זיין נחלה אויף די אידן, און ער האט אים געגעבן דריי סימנים, ער זאל וויסן אז עס איז טאקע אזוי, דער ערשטער סימן, דו גייסט יעצט גיין אויפן וועג, וועסט אנקומען נעבן קבורת רחל, וואס דאס איז בגבול בנימין בצלצח, דארט וועסטו טרעפן צוויי מענטשן זיי וועלן דיר זאגן, אה, מען האט געטראפן די אתונות, און טאקע אזוי ווי ענק האבן זיך באזארגט, און דיין טאטע איז שוין מער באזארגט וועגן דיר ווי וועגן די אתונות. וועסט גיין ווייטער, וועסטו טרעפן אנקומען א פלאץ אלון תבור, דארט וועסטו זען גיין דריי מענטשן גיין אל האלהים בית אל, דארט איז געווען א מקדש צו א במה צו עפעס, און איינער גייט מיט דריי ציגעלעך, איינער גייט מיט דריי רעפט שטיקלעך ברויט איינער געהאלט א א פאס וויין א נבל יין א פאס נישט א א באטל וויין און זיי וועלן דיך זאגן שלום און זיי וועלן דיך געבן צוויי ברויט וועסט נעמען נאך א סימן אז כ'וועל זעהן אז ס'געשעט וועסטו וויסן אז איך בין א נביא איך ווייס וואס איך רעד דריטע זאך וועסט קומען גבעת אלהים דארט אין בית אל לכאורה דארט זענען געווען נציבי פלשתים די פלשתים האבן שולט געווען אויף די אידן זיי האבן געמאכט אזעלכע גאווערנער זאלן זיין ממשלה אויף די אידן דעמאלטס, דארט האבן זיי געוואוינט, דארט וועסטו טרעפן א גרופע נביאים גייען אראפ פון די במה דארט אין בית אל, און לפניהם נבל ותוף ס'איז דא מוזיק מיט זיי, און זיי זענען זיך מתנבא, וואס פונקטליך מיינט זיך מתנבא זיין? עפעס בדביקות זענען זיך מתנבא, און עס וועט האבן אויף דעם אויף דיך וועט קומען רוח השם און וועסט אויך מתנבא זיין מיט זיי און ונהפכת לאיש אחר וועסט ווערן א אנדערע מענטש. שוין וועסט זען אז די אלעס געשעט וועסטו שוין פארשטיין אליינס וואס דער טוט אז די אייבערשטער איז מיט דיך שפעטער וועסטו גיין אין גלגל און איך וועל קומען מיט דיך מאכן דארט עולות און שלמים וועסט ווארטן פאר מיך זיבן טעג איך וועל דיר שוין זאגן וואס צו טון דאס איז די סוף מעשה מיר גייען זען שפעטער ווען ס'געשעט. עד כאן דברי שמואל און שאול דרייט זיך אויס און ער גייט און טאקע די רגע ויהפך לו אלהים לב אחר באקומט א נייע הארץ שוין נהפך לאיש אחר און ס'איז אלעס געשען וואס שמואל האט געזאגט. ער קומט דארט אן אין גבעה, דארט קומט אן א חבל נביאים, ותצלח קומט רוח אלהים, און ער ווערט א נביא, און יעדער איינער האט אים געקענט, מ'האט מענטשן האבן געקענט, שאול, מ'ווייסט ווער איז שאול, מ'זעהט מיטאמאל הנה עם נביאים ניבא, ער איז עפעס א נביא, ער איז פון די חברה נביאים, האט מען געזאגט איינער פון די צווייטע, מה זה היה לבן קיש, הגם שאול בנביאים, שאול איז עפעס אויך א נביא? וואס ענטפערט מען אים? ומי אביהם ווער איז עפעס דער טאטע פון די נביאים רש"י זאגט האם נבואה ירושה היא נבואה איז עפעס א ירושה יעדע נביא האט זיך אויסגעהייבט געווארן א נביא נישט קיין חידוש פון דעם איז געווארן א משל א משל איז דא א שפריכווארט מען זאגט הגם שאול בנביאים דאס הייסט ווען איינער איז געווארן פלוצלינג א אדם גדול פלוצלינג א צדיק פלוצלינג עפעס א רוח הקודש זאגט מען הגם שאול בנביאים שאול קען אויך מען קען שוין האט זיך גענדיגט די ויכל מהתנבות איז געענדיגט די נבואה איז ארויפגעגאנגען און איז אנגעקומען אהיים האט ער געטראפן זיין פעטער דוד שאול וואס איז נישט זיין טאטע קיש ווייס איך נישט האט אים געפרעגט נו ווי זענען זיי געגאנגען און זאגט אים זיי געגאנגען זוכן די אתונות און האבן נישט געטראפן האבן זיי דא געטראפן שמואל ער זאגט נו און זאג מיך האסט געהערט פון שמואל א נביא א רואה וואס האט ער געזאגט זאגט ער יא אונז האט געזאגט אז מ'האט געטראפן די אתונות און די פסוק מערקט אן ואת דבר המלוכה לא הגיד האט ער נישט געזאגט אז חוץ פון דעם וואס מ'האט געטראפן אתונות נאך געטראפן א מלוכה דאס האט ער נישט געזאגט מתוך צניעות שהיה בו ווי די גמרא זאגט איז דאס איז געווען די צניעות'דיגע די באהאלטענע משיחה פון שמואל פון שאול יעצט קומט די פאבליק משיחה שמואל האט צוזאמגענומען די עולם אין מצפה דארט פלעגט מען זיך צוזאמקומען און ער האט געזאגט בשם די אייבערשטער די אייבערשטער זאגט כה אמר ה' אלקי ישראל איך האב ענק ארויסגענומען פון מצרים איך האב ענק געראטוועט פון יעדע איינע און ס'האט נישט ענק נישט געווען גענוג אז איך ראטעווע ענק ענק האבן געוואלט מלך נו איז לאמיר מאכן א מלך, שטעלט זיך פאר התיצבו לפני השם, יעדע שבט, יעדע משפחה, מ'וועט זען וועם מ'זאל מאכן דער מלך. מ'האט געמאכט אזוי ווי א גורל, ענליך אזוי ווי מ'האט געלערנט ביי עכן, אזא סארט סדר, מ'האט גענומען אלע שבטים, איז דער גורל האט געזאגט אויף בנימין, מ'האט גענומען שבט משפחות פון בנימין, דער גורל איז געקומען משפחת המטרי, דאס איז די משפחה פון שאול, און שפעטער האט מען געמאכט צווישן די מענטשן, ס'איז געקומען שאול בן קיש, יעצט, שאול בן קיש, ווי איז ער? ער איז נישט דא. האט מען געפרעגט נו הבא עוד הלום איש די אייבערשטער זאל זאגן די נבואה צו אורים ותומים ווי איז ער האט מען באקומען צוריק די תשובה הנה הוא נחבא אל הכלים ער באהאלט זיך אין די כלים ערגעץ צווישן די סוטקעיסעס צווישן די געשיר דארט באהאלט ער זיך ווייטער מען זעט ווי ער האט זיך באהאלטן און מען האט אים גענומען פון דארט מען האט אים פארגעשטעלט פארן עולם און טאקע ער איז משכמו ולמעלה גבוה מען זעט אז עס פאסט יא, שמואל זאגט פאר יעדעם זעסט, אייבערשטער האט אים בוחר געווען עס פאסט אים אין כמוהו בכל העם, און מען האט זיך טאקע מען האט זיך געפריידט ויריעו כל העם געמאכט קולות, געזאגט יחי המלך, און שמואל האט געזאגט פאר די עולם משפט המלוכה דאס הייסט וואס מיר האבן שוין געלערנט אין די פריערדיגע פרק צוויי פרקים צוריק וואס דאס איז וינח לפני ה' און זיי זענען אהיים געגאנגען. און שאול איז אויך אהיים געגאנגען צו אים אינדערהיים און ס'איז מיטגעגאנגען החיל אשר נגע אלקים בלבם די וואס האט זיי אייבערשטער האט זיי מעורר געווען צו גיין מיט אים זענען געגאנגען מיט אים זיי גייען זיין זיין סאלדאטן כולי עס איז געווען אנדערע אבער בני בליעל האבן זאגט אה ווער איז ער מה יושיענו זה גייט עס עפעס העלפן האבן זיי נישט געברענגט קיין מנחה נישט מקבל פנים געווען כולי די נייע מלך אבער שאול האט געשוויגן ער האט גארנישט געטון.